וישלח יעקב מלאכים, דא איז א גוטע פלאץ צו רעדן וועגן מלאכים, אוודאי ווייסן אונז, רש"י האט שוין געברענגט ס'איז דא א מחלוקת אין פשט, איינער זאגט מלאכים הייסט מלאכים ממש, איינער זאגט מלאכים הייסט שליחים, קען מען דאך אליינס מתבונן זיין אין דעם. לכאורה פשוט טייטש ווען מ'טראכט אריין. מלאכים הייסט איז די טייטש שליחים ס'הייסט מ'פרעגט וואס איז די טייטש פון די ווארט מלאכים איז די טייטש שליחים נאר אזוי ווי א מענטש האט שליחים אזוי ווי א בשר ודם קען שיקען א שליח און מקדש את האשה על ידי שליח די אייבערשטער האט אויך שליחים די אייבערשטער שיקט אמאל א שליח צו טון עפעס אזוי זעהט אויס אין די אין די ענין פון מלאכים דער שליח הייסט א שליח פאר דעם שטייט אלעמאל וישלח מלאך השם, אדער וישלח מלאך, ס'הייסט א מלאך, א מלאך פאר זיך זאגט אונז נאכנישט גענוג אינפארמעישן, מ'דארף וויסן ווער שיקט די מלאך, מלאך השם, ס'הייסט ס'איז א שליח פון גאט, מלאך פון יעקב, לכאורה איז א שליח פון יעקב, דאס איז די פשוט'ע טייטש. נאר שפעטער איז געווארן אזא זאך, ס'הייסט. פון דעם וואס מען הייבט אן צו רעדן פון שליחים פון דער אייבערשטער, וואס איז א שליח פון דער אייבערשטער? אוודאי קען זיין פארשידענע סארט שליחים, עס קען זיין א שליח, א מענטש קען זיין א שליח, אזוי ווי מען זאגט שפתי כהן ישמרו דעת כי מלאך השם צבקות הוא, ער איז א שליח, א מענטש, דער אייבערשטער שיקט א נביא אדער א רבי אדער א כהן ער זאל אויסלערנען פאר מענטשן עפעס, עפעס טון, איז ער א שליח, עס שטייט וישלח מלאך. ויוציאנו ממצרים, זאגט רש"י מלאך איז משה, עס הייסט נישט קיין נישט קיין פשוטע טייטש, דער אייבערשטער שיקט א מלאך, אמאל קען דער אייבערשטער שיקן עפעס א רוחניות'דיגע סארט זאך וואס אונז רופן מלאכים ממש, און אמאל שיקט ער א מענטש, נאר פון דעם וואס דער אייבערשטער שיקט מלאכים איז אנגעהויבן צו ווערן אזא זאך, ס'ווערט אזוי ווי א נוסח, דאס הייסט מ'זאגט מלאכים ממש, הייסט עס א איינע פון די רוחניות'דיגע זאכן וואס מ'זאל נאר מסביר זיין, עפעס אזא סארט. כביכול אזוי ווי די א מלך בשר ודם האט שמשים האט שליחים האט פארשידענע חברה וואס ער קען שיקן, די אייבערשטער האט אויך אזעלכע חברה, וויאזוי הייסן זיי? מלאכים. ס'איז אבער אזוי, נאר אביסל עפענען די זוהר, און מ'וועט זעהן וויאזוי די זוהר האט פארשטאנען די ענין פון מלאכים, דאס הייסט וויאזוי איז עס, ס'איז עפעס א מאדנע זאך, א מלאך איז אזוי ווי א מענטשליכע זאך, איך שיק א שליח, א מענטש קען זיין א שליח פון א צווייטע מענטש, א מענטש קען זיין א שליח פון די אייבערשטער, א מלאך איז עפעס א, סאמהאו איז עס געווארן. א געטליכע זאך, סאמהאו אז א מלאך הייסט ווי סתם אמאל מען זאגט אויף איינעם אזוי ווי די גמרא זאגט אויף יענע פסוק אויב איז דער רב דומה למלאך תורה יבקשו ס'הייסט מלאך איז עפעס א סארט מדריגה עפעס א סארט מדריגה רוחנית ס'איז עפעס א איינער וואס איז א מלאך מ'זאגט אז ער איז א מלאך השם יא וואס לכאורה האט עס עס מאכט נישט קיין סענס ס'איז א שליח השם וואס איז דאס. איז זייער אינטערעסאנט וויאזוי די זוהר האט פארשטאנען רבי יהודה פתח, רבי יהודה האט געעפנט די פסוק וישלח יעקב מלאכים, דער פסוק אין תהלים וואס יעדער איינער קען כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, ברענגט רבי יהודה וואס איז געווען די טייטש וויאזוי האט מען פארשטאנען די פסוק, וואס איז די טייטש פון די פסוק האי קרא אוקמוה, דאס איז די טייטש וואס אונז פארשטייט, שפעטער גייט ער עס. ברענגען וויאזוי מען קען עס מסביר זיין מיט די ענין פון יעקב אבינו, אבער אזוי האט מען פארשטאנען די פסוק כי מלאכיו יצוה לך, בשעת א מענטש קומט אויף די וועלט, דאס הייסט ווען א מענטש ווערט געבוירן, גלייך, מיד אזדמן בהדיה יצר הרע דאיהו מקטרג ליה לבר נש תדיר, ווען א מענטש ווערט געבוירן, שטייט א פסוק, ברענגט ער די פסוק אזוי ווי ס'שטייט, לפתח חטאת רובץ, וואס הייסט חטאת? לפתח הייסט פון וואנעט עס עפענט זיך די טיר, ווען ער קומט אריין אין די וועלט, פתח, מ'איז פותח די שער ה, בטן ס'ווערט געבוירען א קינד דאס הייסט א פתיחת שער לפתח גלייך פאר די טיר גלייך ווי מען עפענט אויף די טיר פון די וועלט חטאת רובץ ליגט דארט דער חטאת וואס הייסט חטאת חטאת הייסט דאך נישט קיין זינד ער איז קיין בעיבי ער קען דאך נישט זינדיגען נאר חטאת הייסט דער כח אדער וואס ער גייט זאגען דער מלאך וואס הייסט די יצר הרע דוד ודוד הכי נמי אזוי ברענגט א ראיה פון דוד המלך דוד האט געזאגט דאס הייסט א חטא, אזוי ווי ער זאגט אין תהלים וחטאתי נגדי תמיד, לערנט רבי יהודה פשט, וואס הייסט חטאתי נגדי תמיד, געווענליך לערנט מען אז ס'מיינט די זינד וואס ער האט חטא וואס דוד האט געזינדיגט בת שבע, ער געדענקט עס כסדר, ער פילט זיך שלעכט, עס איז דאך שווער למעשה, דאס הייסט ס'איז נגדי, ס'איז עפעס א זאך וואס איז נגדי תמיד, ס'איז אלעמאל אזוי, וואס וואלט געווען וואלט ער נישט געזינדיגט וואלט ער קענען זאגן די פסוק. מיינט די טייטש רבי יהודה חטאתי מיינט מיין יצר הרע איז נגדי תמיד און אפשר איז דאס טאקע די טייטש ווען מען דערמאנט די חטא הייסט נישט קיין ענין פון זיין אזויכע אזויכע היסטאריע אזויכע נשכחות די ענין איז אז ער ווייסט אז ער האט א יצר הרע ער האט כסדר פון ווען תמיד פון ווען ער איז געבוירן אלעמאל גייט מיט אים די יצר הרע.

סא ס'דאך דא הבא ליטמא גלייך ווען ס'עפענט זיך לפתח חטאת רובץ קומט שוין דער בא ליטמא אבער הבא ליטהר דארף מען טוהן עפעס פאר דעם נאר אויך מ'באקומט עס נישט גלייך נאר מסייעין אותו און ווען איז דער בא ליטהר ס'איז אזוי ווען א מענטש ווערט דרייצן יאר דאס הייסט ווען ער ווערט קומט לכלל דעת דעמאלטס קומט אן די יצר טוב, מילא פון דעמאלטס, פון די וואנט פון בא ליטהר, אזוי קען מען פארשטיין אז ס'מיינט דאך אויב אויב די זוהר איז מגדיר די ענין פון שלוש עשרה שנה אלס בא ליטהר, קען זיין אז אפילו פריער אדער שפעטער, ס'איז נישט דווקא די ווארט, מ'דארף זיך כאפן, די ווארט פון די ווען מ'זאגט די ווארט, אז די יצר טוב קומט ביי די בר מצוה, אז די גמרא זאגט אז ס'איז נישט פעיר, צדיק הראשון בריבו, איז שוין דרײַצן יאר וואס איז א חבר מיט די יצר הרע. מיט אמאל קומט אן א יצר טוב, ס'איז דא א טייטש פון דעם, די טייטש פון דעם איז נישט דווקא אז ווען מ'ווערט בר מצוה און מ'זאגט אזעלכע דרשות ביי די בר מצוה היינט באקומסטו א יצר טוב, אפשר, הלוואי, אבער די טייטש פון דעם איז אז די יצר טוב האט א אנדערע תכונה פון די יצר הרע, וואס איז באלד קען מען זען וואס אונז רופן די יצר טוב יצר הרע, אבער די איידיע. די יצר טוב

ס'איז אלעמאל דארף א דארף א התגברות אויף דעם, מ'דארף יצר טוב הייסט, טראכט אריין, טו נישט גלייך ווי מ'האט עס געטון אלס בעיבי, טראכט אריין. דאס הייסט אזוי ווי אזוי ווי די חילוק פון א בא לטמא פותחין לו א בא לטהר מסייעין אותו, א בא לטמא, געווענליך לערנט מען יעצט פארקערט, דאס הייסט א בא לטמא געבט מען אים נישט אזויפיל הילף, א בא לטמא מאכט מען אויף די טיר, אבער פשט איז מ'דארף אים נישט געבן מער, ווייל א בא לטמא ער פארט שוין אליינס אריין די טיר, א בא לטהר

און פון דעמאלטס זאגט דער זוהר אז דא דא טוט דער זוהר אויף אזא פאני זאך, אפשר איז עס שוין געבויט אויף ס'איז דא מדרשים און אנדערע פלעצער וואס מ'קען זען אזא זאך, אז א מענטש ווערט זיך מז ווערט איז טאקע בא לטהר, קומט די יצר טוב, ער קומט אזוי ווי כאילו אויף די רעכטע זייט, און די יצר הרע אויף די לינקע זייט, און ס'איז שולט די ימין אויף די שמאל, ווערט די יצר טוב שולט אויף די יצר הרע, און ביידע פון זיי. ביידע פון זיי, זיי ווערן די מלאכים, זיי היטן דעם מענטש, כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, איז דא מלאכיו, צוויי מלאכים, איין מלאך אויף די רעכטע זייט די יצר טוב, איין מלאך אויף די לינקע זייט די יצר הרע, און זיי היטן א מענטש בכל דרכיו, דאס איז די זוהר'ס טייטש פון די פסוק, כי מלאכיו יצוה לך, ווער זענען די מלאכים? אזוי ווי זאגט די גמרא זאגט אויך פרייטאג צו נאכטס קומען צוויי מלאכים אדער כסדר ווען א מענטש גייט באגלייטן אים צוויי מלאכים ווער זענען די צוויי מלאכים זאגט די זוהר די יצר טוב און די יצר הרע עס דערמאנט מיר א ווערטל איך האב געהערט בשם ר' נפתל'טשע דער באבובער רב אז איינמאל האט אים איינער איינער געזען ער גייט אליינס ער איז דאך געווען דער רב'ס קינד האט אים געזאגט ער וויל מיטגיין מיט אים ער גייט נישט אליינס זאגט ר' נפתל'טשע געווען אזא האט געהאט אזא ציניזם אמאל זאגט א איד גייט קיינמאל נישט אליינס אה, די יצר הרע לויפט אים כסדר נאך. ווייסט, א מענטש וואס כסדר קאן נישט אליינס, ווער איז מיט אים? די יצר טוב, די יצר הרע. ס'איז דאך א מורא'דיגע פאני, פאני פשט, פאני זוהר, מ'דארף מעיין זיין, וואס איז די טייטש פון דעם? אז די מלאכים וואס גייען מיט די מענטש זענען די יצר טוב און די יצר הרע. לאמיר, לאמיר ממשיך זיין מיט די ענין פון יעקב און פארשטיין רבי אלעזר, דאס איז געווען די הקדמה צו פארשטיין. אזוי ווי אונז זאגן יעדע מאל וואס מ'איז מחבר איין פסוק מיט די צווייטע דארף מען פארשטיין וואס דער פסוק זאגט און וויאזוי דורך דעם וועט מען פארשטיין בעסער די היינטיגע די היינטיגע פרשה. איז רבי אלעזר האט ממשיך געווען די ענין וואס כי מלאכיו יצוה לך וואס מ'האט יעצט געזאגט די טייטש וויאזוי עס איז ביי יעדע מענטש, די יעדע מענטש גייען צוויי מלאכים דאס איז די יצר טוב און די יצר הרע, אונז האבן מסביר געווען וויאזוי ס'ארבעט די יצר טוב און די יצר הרע. רבי אלעזר מוקים ליה להאי קרא ביעקב, רבי אלעזר זאגט אז עס רעדט זיך פון יעקב אבינו אז די אייבערשטער האט אים געשיקט מלאכים, מחנות פון מלאכים וואס זאלן אים היטן, אזוי ווי אונז האבן געזען די סוף פריערדיגע פרשה, וואס דאס איז וועגן דעם, דאס איז לכאורה די סיבה פארוואס ס'איז דא וואס פארשטייען אז די מלאכים זענען מלאכים ממש, אז לעולם איז נישט קיין ראיה, אבער מען זעט דאך ווען יעקב איז געקומען, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים, ס'קומט פון אים א גאנצע מחנה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים, ער זעט א מחנה אלוקים, וואס הייסט א מחנה אלוקים? א מחנה פון מלאכים, ס'הייסט נאכדעם וואס יעקב קומט. אזוי ווי דער זוהר זאגט שלים בשב בשבטין עילאין כולהו שלימין כדקא יאות ויעקב הלך קומט לדרכו דאס הייסט ער איז שוין אוועקגעלאפן פון לבן זיך ניצל געווארן פון לבן און ער קומט מיט א גאנצע שלימות ער קומט מיט צוועלף שבטים נישט סתם ער קומט אין אזא מצב קומט מיט אים דעם פארשטייט זיך א מחנה מלאכים און דעמאלטס קומט מיט אים, זאגט דער זוהר, כדין אזדווגת עמיה שכינתא, דאס הייסט קומט מיט אים די שכינה און מיט איר א מחנה פון מלאכים ארום און ארום, דאס זאגט יעקב מחנה אלקים זה, און פון די מלאכים האט ער געשיקט פאר עשו, אזוי אזוי אזוי זאגט, מילא זאגט גייט מען צוריק צו זאגן, דער פסוק כי מלאכיו יצוה לך דאס רעדט זיך.

מיר זאלן אים אביסל צוהעלפן. רבי יצחק אמר, רבי יצחק זאגט נאך א זייער וויכטיגע זאך. ער ברענגט נאך א פסוק, א צווייטע פסוק אין תהלים וועגן מלאכים. שטייט נאך א אנדערע פסוק, אינטערעסאנטע זאך. פרעגט ער א קשיא, אונז פארשטייען לכאורה מלאך השם, ס'האט די זעלבע איידיע. פארוואס שטייט דא מלאך השם? ווייל אסאך אז דא שטייט כי מלאך השם, איין מלאך, און די צווייטע פסוק וואס מ'האט יעצט גערעדט, ס'הייסט כי מלאכיו יצוה לך, ס'האט גערעדט ס'מיינט די יצר טוב און די יצר הרע, אבער דאס איז צוויי מלאכים, דא איז עפעס נאר איין מלאך. זאגט דער זוהר, זאגט רבי איציק'ל האט געזאגט א מורא'דיגע טייטש, מ'דארף וויסן די טייטש, דאס איז די טייטש על פי דרך האמת און זייער אסאך מאל, דער רמבן רעדט וועגן דעם זייער אסאך מאל אין די פרשות, זאגט ער אזוי, מלאך השם דאס איז די שכינה, מלאך, ס'דא א חילוק, מ'דארף וויסן די חילוק, ווען מ'זאגט מלאכי השם, מלאך, מלאכיו, א באנטש פון מלאכים. ווען מען זאגט מל אך איין דער מלאך אדער איין מלאך. ווען מען זאגט איין מלאך מיינט עס נישט א מלאך, אזוי ווי מען זאגט א שליח, עפעס א מיכאל, גבריאל, איך ווייס, עפעס א כח, עפעס א כח הטבע, אדער עפעס א מענטש, עפעס א זאך וואס מען שיקט אויס, עס מיינט די שכינה. וואס די ראיה? עס שטייט א פסוק ביי משה רבינו וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. וואס מען קוקט אריין די פסוק זעט מען אוודאי אז די מלאך השם איז נישט געווען סתם עפעס א מלאך וואס איז געקומען עפעס טון, די מלאך, לפחות לפי די זוהר איז טייטש עס געווען די שכינה. וועגן דעם חונה מלאך השם סביב ליראיו, דאס הייסט אז ס'איז דא עפעס א אינטערעסאנטע זאך, דאס הייסט אמאל זאגן אונז כדי א מענטש זאל זיך אפהיטן אויף די וועג דארף מען האבן די צוויי מלאכים דארף מען האבן די כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך דא זאגט מען ס'איז חונה מלאך השם סביב ליראיו, איין מלאך איז גענוג, ס'הייסט איין מלאך איז גענוג, די שכינה איז גענוג, און פארשטייט זיך אז מיט די שכינה, אזוי האט ער לכאו' געזאגט א מינוט פריער רבי אלעזר, מיט די שכינה קומט שוין מיט אלע אנדערע מלאכים, ס'איז שוין אזוי ווי נכלל, אזוי ווי אז די שכינה קומט, די שכינה אליינס קומט אזוי ווי מיט די מלאכים, אבער דאס איז נישט די ווארט, די עיקר ווארט איז די איז די מלאך השם. יעצט וויאזוי גייט אריין, לאמיר פארשטיין די צוויי זאכן וואס איך האב אנגעהויבן און איך האב נישט געענדיגט, וואס איז די זאך פון די מלאך איז די יצר טוב און די יצר הרע, און וואס איז די צווייטע גרויסע וויכטיגע זאך צו זאגן אז די מלאך, ווען ס'שטייט איין מלאך הייסט עס די שכינה, וואס איז די חילוק, דארף פארשטיין אביסל בעסער אויב מ'וויל פארשטיין וואס איך האב אנגעהויבן פריער וואס הייסט א מלאך אדער א שליח, פארשטיין אביסל בעסער.

כ'גיי נישט אריין יעצט ליינען די גאנצע זאך אבער די המשך איז די זוהר מסביר אז די זאך וואס אונז רופן די די מלאך לאפוקי מלאכים דאס האט צוטוהן מיט א זמן פון קטנות אדער א זמן וואס מ'האט נישט די שמירה פון די מלאכים דאס הייסט יעקב ווי מען זעט וישלח קודם שיקט ער מלאכים ס'איז א גאנצע טעם למעשה קומען מיר צוריק די מלאכים און יעקב זאגט קטונתי מכל החסדים ומכל האמת פילט זיך אבער זייער קליין פילט זיך זייער פארלוירן ס'שטייט ויותר יעקב לבדו ס'שטימט עפעס נישט פריער גייט ער מיט א גאנצע מחנה פון מלאכים ער איז גאנץ גאנץ פעסט, און מיטאמאל איז ער אליינס, וואס איז מיט די שכינה? דאס הייסט טאטש דא האט א שכינה, און טאקע וועגן די שכינה איז אפילו ויותר יעקב לבדו זאגט דער זוהר וירא כי לא יכול לו, אבער די ארום און ארום די מחנות זענען עפעס נעלם געווארן, און וואס די טאטש? ווייל ס'איז געקומען עשו, ווייל ס'איז געווען אזוי ווי דוד המלך און ער ברענגט ווען האט דוד המלך געזאגט חונה מלאך השם, שטייט בשנותו את טעמו לפני אבימלך יא, ווען ער איז געגאנגען.

די טייטש פון דעם איז בערך אזוי. וואס איז די טייטש א מלאך? א מלאך איז די טייטש. א מענטש האט דאך זיין אייגענע כח. א יעדער מענטש, יעדער מענטש, מ'קען טראכטן אלעמאל אלעס וואס מ'טראכט אויף א מענטש איז כזה א משל, אזוי גאט אויך, אונז פארשטייען אלעמאל מבשרי אחזה אלוק. דאס הייסט די קשר, אזוי ווי מיר זאגן השם צלך, די קשר פון א מענטש מיט גאט איז אלעמאל אלעמאל זייער ענליך. א מענטש גייט, א מענטש גייט, ער טוט זיינע זאכן, יעקב אבינו ער גייט, ער האט קינדער, ער האט חתונה, עס איז אלץ דער מענטש, דער מענטש, דער מענטש טוט, דער מענטש איז בוחר, דער מענטש, דער מענטש טוט פארשידענע זאכן. יעצט ס'דא אזא זאך, ס'דא אזא מין סארט היכי תמצא, ס'דא אזא מין סארט מציאות, וואס דער מציאות איז יעדן טאג למעשה. וואס הייסט ויעקב הלך לדרכו? אז א מענטש איז נישט ביי זיך. ווען מען זאגט אז א מענטש איז נישט ביי זיך, מיינט מען נישט נאר ער איז אוועק געפארן אויף א ווייטע וועג, אוודאי דאס איז א גוטע משל, ס'איז נישט נאר א גוטע משל, ווען א מענטש פארט אוועק אז ער גייט ערגעץ ארויס פון זיין ביתו, ער איז נישט נישט אינדערהיים, ער איז נישט עפעס ביי זיך, אזוי ווי מען זאגט, איז ער אין אזא מצב, אבער ס'אויך מער בדקות אפילו אינדערהיים אדער. די פלאץ הייסט כל הדרכים בחזקת סכנה, וואס הייסט כל הדרכים בחזקת סכנה? דארט ווי איך בין נישט איך, דאס איז אזוי ווי א פלאץ וואס מען קען רופן אז ווייל עס פאסט נישט פאר מיך, איך גיי ארויס, איך גיי עפעס אויפטון, איך וויל עפעס מרוויח זיין אפשר אפילו, אבער עס איז נישט איך, איך קען נישט דארט ריכטיג בוחר זיין, איך קען נישט זאגן איך בין שולדיג, איך בין נישט שולדיג, עס איז נישט מיין הויז, עס איז נישט מיין, די וועג איז נישט מיין הויז, א וועג איז א וועג, עס איז נישט מיך, עס איז נישט, עס איז נישט די עצם א מענטש, עס איז נישט די עצם א מענטש, די עצם וואס איז בוחר געווענליך, וואס מאכט בחירות, וואס ער טוט. און אזוי ווי מען זאגט געווענליך ווען שיקט א מענטש א שליח, א שליח שיקט ווען ער קען נישט זיין דארט אליינס, ער קען נישט אנקומען דארט אליינס, ס'איז דא פלעצער, און ס'אזוי ווי קענען זאגן פלעצער בנפש אפילו, אבער זיכער פלעצער בעולם, זיכער פלעצער בשנה, זיכער פלעצער במקום, פלעצער אין די וועלט, פלעצער וויאזוי צו פארשטיין די וועלט. וואס א מענטש קומט נישט דארט אן אליינס, ס'הייסט ער קומט נישט אן אליינס, און ער איז ווען ער זאגט לבדו, ויותר יעקב לבדו, דאס איז א פראבלעם. קען נישט דארט אנקומען אליינס, וואס דארף ער האבן? דארף האבן מלאכים, דארף האבן אזעלכע, אזוי ווי א כביכול, אזוי ווי א קעניג אדער א מענטש, אן אדם חשוב וואס גייט אין די גאס גייט ער נישט אליינס ער גייט מיט, פארוואס ער איז דאך די מלך ער איז דאך שולט בכל, יא טאקע ער איז די שולט בכל, אבער וויאזוי איז ער שולט בכל, דורך דעם וואס ער איז שולט אין זיינע מלאכים, זיינע שומרים, זיינע מחנות, זיינע סאלדאטן, זיינע פאליציי וכדומה. און א מענטש גייט אויפן וועג, און באופן כללי א מענטש אויף עולם הזה איז אויפן וועג, באופן פרטי איז דא פלעצער וואו איז ער אויפן וועג, דארף ער אלעמאל מיטנעמען מלאכים, דארף אלעמאל האבן עפעס א זאך וואס הייסט מלאכים, און בפרט די זעלבע זאך ווען ער טוט עפעס א נייע זאך, און ער וויל דורכברעכן עפעס א נייע זאך, דארף ער האבן עפעס א ארמעי, דארף ער האבן עפעס, הרבה צבא כדי לפייסן. וואס דארף מען האבן? וואס דאס זענען די מלאכים? מלאכים קענען זיין זייער אסאך זאכן אבער דא גייען אונז צוריק צו די אנהייב פון זוהר וואס מ'גייען רעדן אין די מערסטע נפש'דיגע טייטש מלאכים הייסט די יצר טוב און די יצר הרע וואס איז די טייטש יצר טוב און יצר הרע? סא וואס מיינט דען ווען איך ווען איך טוה א שלעכטע זאך ס'נישט וועגן מיר כ'גיי שלאגן מיין יצר הרע טוה א גוטע זאך ס'וועגן די יצר טוב וואסערע א מין זאך דאס אז ס'איז א מלאך ס'קומט עפעס עפעס פליגעלעך פון הימל און ס'זאגט אז אז מען זאל טון עפעס, אפשר. אבער די טייטש, א שכליות, א עומק'דיגע טייטש איז אז ס'דא אין א מענטש, אין א מענטש'ס סייקאלעדזשיקעלי, אין א מענטש'ס נפש איז דא זאכן וואס מ'קען נישט רופן ס'איז איך אליינס, מ'קען זיי אפילו זאגן זיינע הרגלים, אדער זיינע מחשבות, אדער זיינע תאוות, נישט אלע תאוות איז איך, איך האב, איז טאקע איך וואס איז א, זיך מתלבש אויף מיך, ס'איז א כסובב לי רעי, ס'איז ארום און ארום. און עס איז נישט איך, עס איז אזוי א זאך וואס איז ארום מיך, עס איז א זאך וואס איז, מען קען עס רופן א מלאך, ווייל עס קען נישט, לאו דווקא דארף טראכטן אז די מלאכים זענען דווקא מלאכי, מלאכי השם, די יצר טוב און יצר רע זענען מלאכי הנפש, נאך אזעלכע מער חיצוניות'דיגע זאכן, למשל אז א מענטש מאכט זיך א הרגל, א הרגל איז א גוטע משל. הרגל, יעדן טאג לערנט ער א בלאט גמרא, יעדן טאג טוט ער איין טובה פאר א צווייטער, כ'ווייס ער האט א הרגל, די הרגל איז נישט אים, עס איז נישט, קענסט נישט זאגן ס'איז אים אליינס, יעקב לבדו, אבער ס'איז א מלאך, א מלאך טוב, א יצר טוב, פאר דעם מוז מען זאגן יצר טוב, וואס געווענליך גוטע הרגלים דארף מען, אבער דא בלייבט א מחשבה, מחשבות איז אמאל קומט עס ממש נובע מעצם, אבער איז אמאל האט ער אזעלכע מחשבות, כסדר טראכט גייט אים אדורך אזעלכע מחשבות. און די מחשבות זענען נישט אים, מיט אנדערע ווערטער ס'איז א זאך וואס ער קען זיך נישט סומך זיין אפילו ווען ער וועט זיין אינדרויסן, ווען ער איז אין די גאס, ווען ער איז, א, ער קען זיך סומך זיין אויף די מלאכים, ס'איז אזוי ווי שלוחים פון זיין נפש, אזוי ווי, ס'קען זיין, קען זיין אז דאס זענען חלקים פון זיין נפש, אבער ס'איז שלוחים, ס'איז נישט די עצם זאך, אבער ס'איז א שליח. אזוי איז אנגענומען, א מענטש גייט און גייט, אין די בית מדרש לערנט ער, און ער גייט אין די גאס, די, לויפט אים נאך אדורכ'ן קאפ די דברי תורה אדער די מחשבות וואס ער האט געהאט אין שול, דאס הייסט מלאכיו יצוה לך, דאס הייסט א מענטש גייט אהיים פרייטאג צונאכטס, מיט צוויי מלאכים, דאס איז די טייטש. האט גוטע מחשבות, און דאס, די גוטע מחשבות זענען נאך א שמירה. זיי זענען א שמירה ווייל איך קען נישט כסדר בוחר זיין, איך בין נישט, איך בין אין א געוויסע חולשה, איך האב א שמירה פון די הרגלים אדער די מלאכים אדער די שליחים. און אויב מען פארשטייט אזוי פארשטייט מען גלייך, ווען מען זאגט יצר טוב און יצר רע, ס'איז נישט די שלעכטע, יעדער זאגט, מען זאגט יעדע שלעכטע זאך האט די יצר הרע געטון. ס'דא אנדערע סארט הרגלים, ס'דא הרגלים פון יצר רע וואס זענען אויכעט וויכטיג. און אנדערע סארט מחשבות און די יצר הרע, ווען א מענטש גייט אויפן וועג אויף א פלאץ וואס ער איז נישט זיכער, ער איז נישט זיכער וואס צו טון, ער איז נישט זיכער, ער ווערט פארלוירן, מענטשן ווערן פארלוירן ווען זיי גייען אין א נייע פלאץ, אדער יעדן טאג איז א נייע טאג וכדומה. ווען ער ווייסט איך האב צוויי מלאכים, איך האב איך האב מיך מיינע זאכן, מיט אנדערע ווערטער איך וועל זיין אין א נייע פלאץ, איך וועל ווייטער האבן ליב האבן טשאקלעט מילך, איך וועל ווייטער. אויב מען דארף עס א גוטע רצון האבן פון מאל צו מאל, דאס זענען מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, דאס איז דער טייטש מלאכים, און יעדער איינער האט זיך זיינע אייגענע מלאכים, עס איז דא טויזענטער אויף אמאל גאנצעטע מחנות וויל מען זאגן, גאנצעטע מחנות, עס האט זיך אנגעזאמלט גאנצעטע מחנות פון מלאכים פון הרגלים פון אנדערע מינע זאכן פון מחשבות פון פילינגס פון חיצוניות'דיגע זאכן וואס זענען נישט דיך דווקא דיין בחירה, אבער מען קען זיך רעלייען אויף זיי אמאל בעסער ווי מען קען זיך רעלייען אויף זיך אליינס, דאס איז דאך דער ווארט פון רעלייען, איך ווייס נישט אבער. קומט צוריק, ברוך השם, איך שטיי אויף, איך האב א מלאך, ער זאגט, אקעי, יעדן צופרי וואש איך נעגל וואסער, דאס איז איין מלאך וואס גייט מיט אויפן וועג, אזוי נאך, נאך און נאך מלאכים, דאס איז, דאס זענען די מחנות פון מלאכים וואס יעקב טראכט זיך פון זיי ווען ער גייט ארויס. יעצט, ס'דא אזא זאך וואס הייסט.

ויותר יעקב לבדו, ס'איז טאקע געקומען מיט די גאנצע מחנות אבער ערגעץ ערגעץ וואו מען דארף גיין מאכן א טורן און מיטאמאל איז נישט מיטגעקומען די אלע מלאכים דא בלייבט א מענטש אן קיין אן די אלע זאכן אזוי ווי דוד המלך ער גייט צו אכיש מלך גת און ער האט נישט קיינעם מיט אים. וואס טוט דוד? ער מאכט זיך נאריש אזוי שטייט דארט? וואס זאגט ער ווען ער מאכט זיך נאריש? זאגט ער די פסוק, חונה מלאך השם סביב ליראיו. די מלאך השם איז זייער אנדערש פון די מלאכים וואס אונז רעדן פריער פון די יצר טוב און די יצר הרע. הייסט דא ווייס איך שוין נישט, אנדערע ווערטער, די יצר טוב און די יצר הרע הייסט, איך ווייס, איך קען זיך רעלייען אויף זיך.

ס'דא יוסף הצדיק עובר, מיינסט נישט אים און איך ווייס פונקטליך ווער דער יוסף איז ווער איז די עובר מיינסט נישט וויפיל מאל מען האט זיך געזעהן איך בין גאנץ גוטע חברים מיט זיי איך ווייס פונקטליך ווי עס ארבעט פאר וואס יעקב די וואדע איז טייטש איך ווייס נישט דאס אויכעט נישט דעמאלט איז דא א נייע סארט זאך ס'איז דא א מלאך די מלאך איז נישט א ספעסיפישע מלאך נישט קיין מלאך מיכאל וואס איז ממונה אויף מדת אהבה מלאך גבריאל וואס איז ממונה אויף מדת היראה מלאך אוריאל איך ווייס וואס איז ממונה אויף א צווייטע מידה. ס'איז דא א מלאך וואס הייסט נישט ממונה אויף גארנישט. די מלאך איז ממונה, ס'הייסט די מלאך איז די שכינה. וואס די טייטש? דא איז גרינגער צו זאגן מ'זאגן אנהייבן קלאפן מלאך. ס'איז כביכול די אייבערשטער האט אסאך שליחים, די אייבערשטער האט אסאך, די מלאכים וואס אונז רעדן זענען ממש שליחים פון די אייבערשטער, ס'דא א אייבערשטער, ס'איז דא, קען מען אפילו זאגן רצון השם, אבער די אייבערשטער אליינס איז מלך, ער איז, ער פירט אלעס, און וויאזוי למעשה ווען ס'קומט עפעס א א צדיק דארף א שמירה, איז דא שוין א מלאך השומר על הצדיקים, ס'דא א מלאך וואס ער מאכט זיכער אז דער וואס איז גוט גייט אים גוט, וכדומה, ס'דא א מלאך רפאל וואס ער מאכט זיכער ער זאל נישט, ער וויל ווערן א רפואה, אזוי ווייטער. און דא האבן מיר נאך א מלאך, די אלע מלאכים הייסן אזוי ווי, מען קען אזוי רופן אבער אברים, אזוי ווי חיצוניות'דיגע זאכן, לבושים. ס'איז דא נאך א סארט מלאך, ס'איז נאך א סארט שליחות, נאך א סארט זאך וואס מען דארף טון אויף די וועלט, ס'איז אסאך וויכטיגער און אסאך מער טייער, אסאך מער קלאר אז מען טראכט אריין. די מלאך זיין תפקיד אדער איר תפקיד איז נישט צו ברענגען עפעס א געוויסע זאך, די שכינה איז נישט דא קיין נישט קיין דאקטער און נישט קיין טבע און נישט קיין ניסים נישט די אלע זאכן, מלאך השם וואס הייסט די שכינה זי האט איין תפקיד און די תפקיד איז צו ברענגען גאט אויף די וועלט, אנדערע ווערטער ווען מען כאילו די חסרון וואס די מלאך מיכאל פ איז אז ס'פעלט אביסל חסד ברענגט מלאך מיכאל, ס'פעלט גבורה ברענגט די מלאך גבריאל, ס'פעלט רפואה ברענגט די מלאך רפאל, אז ס'פעלט געטליכקייט. ווער ברענגט דאס? די מלאך השם, די שכינה. פאר דעם, די מלאך איז זייער וויכטיג, מ'דארף כאפן אז ס'איז, מ'קען עס רופן ממש די אייבערשטער אליינס. אמאל זאגט מען אז ס'איז א מידה, אז ס'איז א מלאך. דאס הייסט, א מלאך איז די טייטש אוודאי יעדער איינער ווייסט דאס. א שליח הייסט, איז ער בטל פאר די משלח, ווען ער טוט עס כאילו די משלח טוט עס, יא. אבער למעשה איז עס א געוויסע תכונה, ס'איז א געוויסע כלי, א געוויסע מידה, אז די מלאך מיכאל טוט א געוויסע זאך, עס איז דאך דא אויף די זאך. אבער ווען די שכינה טוט א געוויסע זאך. און דאס איז נישט עפעס א זאך, די זאך וואס זי טוט, איר דזשאב, איר תפקיד, איז צו ברענגען געטליכקייט אויף די וועלט, דאס איז די גאנצע תפקיד פון די שכינה, דאס איז די גאנצע טייטש פון די שכינה, מלאך השם וואס הייסט די איין מלאך וואס הייסט די שכינה, שכינה איז טייטש די מידה, די זאך, כאילו, קענסט זאגן ס'איז נישט, ס'איז די אייבערשטער אליינס, ס'איז נישט די אייבערשטער אליינס וואס טוט וואס ס'גייט אריין אין די וועלט, אבער די תפקיד פון די מלאך, די שליח טוט איין זאך, ס'ברענגט גאט אליינס אויף די וועלט. און וואס קלאפט זיך עס אויס ביי אונז? מ'קען זאגן. א פשוטע וועג, דאס הייסט ס'איז דא א מענטש וואס ער האט האט אלע מיני גוטע מידות, האט אלע מיני גוטע הרגלים, מידות און הרגלים זענען כמעט די זעלבע זאך, מחשבות, וואס איז ווען ער האט נישט די אלע זאכן, אנדערע ווערטער וואס איז די אמת'דיגע זאך וואס איז אסאך וויכטיגער און אמת'דיג פון די אלע זאכן, די אמת'דיגע זאך הייסט די מידות א.

וואס האסטו יא? מידת התפילה. ניין, נאך א ווארט פאר מידת המלכות. נאר דאס וואס מען קען זאגן וואס מען האט יא, צום סוף וירא כי לא יכול לו. סאו, האסט אלעס, אבער אבער חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. איך האב יא א נאך א מלאך, נאך א סארט מלאך, נאך א מלאך וואס איז חונה, ס'איז אפשר נישט אויף די יצוה לך, ס'איז חונה, ס'איז עפעס מער, עפעס ס'שטייט, ס'איז אלעמאל דא. און דער מלאך דאס איז די שכינה, די מלאך, דאס איז די מידת האמונה וואס א מענטש האט, אדער א געוויסע, איך האב נישט ליב אלעמאל די ווארט מידת האמונה, חוץ דעם וואס איך האב אלע מיני הרגלים, חוץ דעם וואס איך האב אלע מיני נוסחאות, איך האב זיידעס, איך האב אברהם און איך זאג אלהי אברהם אלהי יצחק אלהי יעקב, איך האב אלע מיני זאכן, איך זאג איך בין א איד, איך בין אזא סארט, איך האב אזא סארט זאך, די אלע זאכן, איך האב אויך נאך איין מלאך, וואס די מלאך איז די מקביל פון די עצם, אזוי ווי איך זאג די אלע זאכן זענען נישט די עצם, זענען נישט מיך. ס'איז נאר זאכן וואס העלפן מיך צו. און אוודאי העלפן זיי צו, ס'איז א זייער גרויסע מידה, אבער אמאל העלפן זיי נישט צו. און ווען זיי העלפן נישט צו, אדער ווען איך דארף אמת'דיג, דעמאלטס האב איך די איין מלאך, די איין מלאך איז א מלאך וואס איז נישט קיין, ס'איז גארנישט, ס'איז נאר א שפיגל, אספקלריא, פון. די עצם. די איינציגסטע זאך וואס דער מלאך טוט איז ער זאגט ווייסט וואס, ווייסט וואס יצחק דו האסט טאקע נישט, סאו ס'איז שוין אוועקגעגאנגען חסדים, קטנתי מכל החסדים, קטנתי מכל האמת. אבער וואס איז, אבער וואס בלייבט, מלאך השם סביב, דו האסט טאקע נישט קיין עצה, דו ווייסט נישט וואס דיין עצה טובה איז, איך ווייס נישט וואס איך וויל גוט, איך ווייס נישט אפילו וואס מיין יצר הרע איז, ווער ווייסט וואס. בכלל נישט. נישט ארויס פון אלע כלים. ס'איז אזוי א זמן פון משוגע, א זמן פון שיכרות, א זמן פון לילה, א זמן פון עשו, א זמן פון, די זוהר ברענגט פארשידענע פסוקים אויף דעם, ס'איז די זמן פון עשו, די זמן פון לילה. די זמן פון מאורות חסר. וואס וואס איז וואס בלייבט אבער? ס'בלייבט א מלאך השם. ס'בלייבט א, אוועקגעשיקט אלע מלאכים, וואס וואס איז געבליבן מיט אים? כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל, ס'הייסט כי שרית עם, ווייל דו ביסט מתגדל געווען אויף אלהים, די אלהים פון די אלע מלאכים, פון די אלע ארומדיגע זאכן וואס זיי העלפן טאקע, ס'דא אבער א טיפערע זאך וואס הייסט ישראל, וואס הייסט וואס הייסט ישראל? ישראל הייסט אז ס'דא אזא מין אז איך האב נישט נאר מלאכים איך האב אויך די שכינה, און די שכינה איז טאקע זייער שווער, ס'הייסט לית לה מגרמה כלום, זי האט נישט, זי קען גארנישט העלפן, די שכינה איז נישט דא צו העלפן. העלפֿן װעט מען צוריק רופֿן די אַלע אַנדערע זאַכן. צו העלפֿן װעט מען רופֿן די אַנדערע מלאכים, װאָס זײ, װאָס זײ קומען מיט מיט דיר, דורך דעם װאָס מע כאַפּט זיך אָן דאָרט. אָבער העלפֿן איז נישט די דזשאַב. העלפֿן איז חונה מלאך השם. דאָס הײסט, ער איז נישט אַלײנס. נישט אַלײנס. נישט אַלײנס ביסט מיט, מיט זיך אַלײנס. אָבער די נישט אַלײנס מיט זיך אַלײנס איז שױן אַ צװײטע תּנועה. אַזױ װי ס'איז דאָ אַזױ אַ שפּיגל פֿון דער זיך אַלײנס, װאָס זאָגט אַז דו ביסט נישט אַלײנס, דו ביסט מיט זיך אַלײנס. דו ביסט מיט דער שכינה. דו ביסט מיט די אמונה. ביסט מיט די עצם מציאות װאָס דו האָסט. דאָס איז די. דריטע מלאך אזוי ווי ס'איז דא. כ'וועל נאר ענדיגן מיט דעם, מיר זאגן ביי קבלת שבת זאגט מען. בואי כלה זאגט אזוי שטייט אין די סידור, מ'דארף זאגן דריי מאל בואי כלה. בואי כלה, בואי כלה, נאכדעם שטייט מען אזוי ויאמר בלחש בואי כלה שבת מלכתא. דאס איז די טייטש, בואי כלה אויף די רעכטע זייט. אזוי ווי מלאך מיכאל ס'איז דא א צד השכינה אבער אזא מין א מענטש פארשטייט די יצר טוב פון שבת שבת האט א גוטע רצון א געוויסע חשק און געוויסע דביקות בואי כלה פון די לינקע זייט הייסט די יצר רע פון שבת שבת האב איך אנדערע איך ווייס שוין וואס די יצר הרע פון שבת איז אויכעט ס'איז א גוטע זאך נאכדעם דא אזא שטילע זאך, שטילערהייט הייסט מלאך השם, שטילערהייט הייסט איך קען נישט זאגן אפן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אזוי ווי די מידת המלכות איז אלעמאל בלחישה, ווייל זי שעמט זיך אביסל, זי קען נישט גוט, זי קומט נישט מיט גארנישט, אזוי ווי יעקב אבינו כלפי די ערשטע מאל, ער זאגט אליעזר איז א שליח, אליעזר איז טאקע די דוגמא פון א שליח, עבד אברהם איז א שליח, ער קומט מיט די גאנצעטע זאכן, אבער איך בין נישט קיין שליח, איך בין די זאך אליינס, איך קום נישט מיט די גאנצעטע זאכן, וואס קום איך מיט? מיט בלחש, מיט בלחש הייסט.